די טעמע איז אנאנסירט געווען פארשידענע, איך ווייס אליין ווער זיי איז, אבער די טעמע איז די נביאים, אבער מיר זיך אפשטעלן אויף ישעיה און ירמיה די צוויי הויפט נביאים. די ערשטע פראגע וואס שטעלט זיך איז וואס איז אזוינס נבואה? וועגן דעם האבן געשריבן אין מיטלאלטער האבן געשריבן אסאך און דער רמב"ם האט וועגן דעם. אבער אונזער פארשטיין פון דעם איז אביסל אן אנדערער געווענליך. דער נביא רעדט קיינמאל נישט אין זיין נאמען, ער רעדט אלעמאל אין נאמען פון א כח וואס ליגט אויסער אים. ער רופט דאס ותהי עלי יד השם אדער די האנט פון רבונו של עולם.

ישעי' מאלט די איינווייאונג זיינע, ער מאלט עס גאנץ שיין און דיכטעריש, ער האט געזען א זאל, זאל איז געווען א שטול און אויפן שטול איז געזעסן דער רבונו של עולם, און דער גאנצער זאל איז געווען פול מיט רויך, און מלאכים זענען דארטן געווען, עס איז געווען קוילן. פלאזן, די קוילן האבן געברענט, און ער האט געהערט א שטימע, וועמען זאלן מיר שיקן און ווער וועט גיין, און ער האט נישט געוועלט, ווייזט אויס אביסל האט ער געלאזט בעטן, און ער האט געזאגט בתוך עם טמא שפתים אנכי יושב, איך זיץ צווישן א פאלק וואס האט טמא לעפצן, און אזוי ווי ער האט בארעדט די אידן איז געקומען א מלאך און האט גענומען די קויל, האט אים אריינגעלייגט אין מויל, האט אים אויסגעכשר'ט די מויל, און האט אריינגעלייגט דאס ווארט אין מויל, און ער איז געגאנגען רעדן. פושקין מאלט עס אויך שענער נאך ביי אים איז פארהאן א ליד וואס הייסט דער נביא פראראק מאלט ער דארטן מאלט ער אז ער גייט אין מדבר און מען עפנט אים אויף דאס הארץ שניידט אים אויף דאס הארץ מען נעמט א קויל מען לייגט אריין דארטן אין הארצן דאס קויל און דארטן אויף רוסיש שטייט עס גלאגאלאם זשגי סערדצא ליודיי מיטן ווארט זאלסטו פארברענען די הערצער פון מענטשן אנצינדן די הערצער פון מענטשן. יעדנפאלס זיי האבן קיינמאל נישט גערעדט אין אייגענעם נאמען, זיי האבן אלעמאל גערעדט די נבואה קומט פון א איבערנאטירליכן כח. אבער זיי זענען נישט די איינציגע וואס האבן עדות געזאגט וועגן זיך אז דאס וואס זיי זאגן איז נישט זייערס. אפילו וויסנשאפטסלייט, נישט נאר קינסטלער, אפילו וויסנשאפטסלייט האבן אויך געזאגט האבן אויך באהויפטעט דאס זעלביגע. סאקראטעס האט גע'טענה'ט אז ער האט א פאמיליאריס, אז ס'פאראן עפעס אימיצער וואס זאגט אים אלץ אונטער וואס ער דארף זאגן און וואס ער דארף טון. אייגנטליך ווען מ'האט אים גע'משפט סאקראטעס און ווען מ'האט אים פאר'משפט האט מען דאס גענומען אין אנבעטראכט אט די באהויפטונג זיינע אויך און דאס איז געווען א פונקט אין די אין די באשולדיגונגס אקט. וועגן מאגאמעטן איז דאך אפגערעדט, ער האט געטענה'ט אז גבריאל זיצט אים אויף די פלייצעס און ער זאגט אים אלץ וואס ער דארף זאגן, אלע אייגענטליך, אבער ס'איז אויך פארהאן וויסנשאפטסלייט וואס באהויפטן אז דאס וואס זיי האבן געזאגט איז געווען נישט זייערס. פואנקארע, דאס איז א ברודער פון דעם בארימטן פואנקארע דעם שטאטסמאן, ער איז געווען א גרויסער מאטעמאטיקער, איז ער דערציילט, אז ער האט געשאפן די, דאס הייסט די פוקסיאן עקוועישאנס, ס'איז א מאטעמאטישע לעזונג פון א געוויסע פראבלעם, די פוקסישע עקוואציעס, האט ער געארבעט געארבעט אויף דעם, זיי נישט געקענט בשום אופן לעזן, נאר איינמאל איז ער געגאנגען, ער איז צוגעגאנגען צו א אויטאבוס, און אוועקגעשטעלט די פוס אויפן ברעטל. אין דעם מאמענט האט ער געלעזט די פראבלעם און ער האט געוואוסט די פוקסישע עקוואציעס. אזוי דערציילט ער וועגן זיך. קעקולע, א כעמיקער. איך דערמאן נאר די וויסנשאפטסלייט ווייל וועגן קינסטלער איז אפגערעדט, זיי האבן אלע געזאגט אז עפעס א כח פון דרויסן האט ארויפגעצוואונגען אויף זיי זייערע באשאפונגען. א קעקולע האט געדארפט האבן א פארמולע פאר בענזין, בשום אופן עס נישט געקענט לעזן, ער האט נישט געקענט לעזן די וואס מען רופט וועליענס, ווי אזוי פארבינדן זיך די מאלעקולן, ער האט נישט געוואוסט וועלכע מאלעקולן פון וועלכע עלעמענטן דארף נעמען און ווי אזוי זיי פארבינדן זיך, האט ער געזען ווי אזוי זיי האבן גענומען טאנצן אויפן דיל, און זיי האבן זיך פאראייניגט צוזאמען, ער האט געזען ווער נעמט וועמען צום טאנץ, האט ער דאמאלס געלעזט די פראבלעם פון די קוואזל פון די וועליענס, און ער האט געהאט די בענזין פארמולע אזוי דערציילט ער, יעדנפאלס דאס איז זיין אייגענע צייגעניש, אזוי איך וואלט אייך געקענט ברענגען אסאך אזוי, דאס איז נישט קיין אויסנאם, איך מיין די נביאים זענען נישט די איינציגע וואס האבן געזאגט אז דאס וואס זיי זאגן איז נישט זייערס, ביי ירמיה'ן געפינט איר אפטער. דעם ווארט נאם השם, נאם השם, איך האב אמאל איבערגעציילט, איך בין געווען טשיקאווע איבערצוציילן וויפיל מאל זיי נוצן דעם ווארט, ירמי' נוצט אסאך מער ווי ישעי' דעם ווארט נאם השם, ווייל זיין נביאות זאגן איז געווען א שווערערע, ס'הייסט ער האט פאראויסגעזאגט שלעכטע זאכן און דאס פאלק האט עס נישט געוואלט, האט ער מורא געהאט, פלעגט ער אלע מינוט זאגן אז ס'איז נאם השם, אז ער רעדט עס נישט, אז ס'רעדט דער רבונו של עולם. אבער אויך ישעי' און כמעט אלע נביאים און פאעטן פלעגן אמאל רעדן זייער אסאך וועגן די מוזעס, א מוז איז א געטין, אויף העברעיש האט עס געהייסן די בנות השיר, די טעכטער פון געזאנג, אז זיי האבן געווארט אז די געטינס פלעגן קומען צו זיי און זיי זאגן וואס זיי זאלן שרייבן, נאכדעם האט מען געלאכט פון דעם, אביסל אנדערע פאעטן האבן געלאכט פון די גאנצע זאך פון דער אינספיראציע, אבער ס'ליגט מער אמת אין דער לערע אין זייער. איינרעדעניש אדער אין דער לערע וועגן די מוזעס, ווי אין דעם וואס זיי האבן זיך איינגערעדט אז זיי שרייבן אליין. אזוי אז כ'מיין, דאס שטעלט, דאס שטעלט נישט פאר, די נביאים זענען נישט קיין אויסנאם אין דעם פאל, זיי פאלן דווקא צו אין כלל, זיי גייען אריין אין כלל. וואס איז אזוינס א נביא? ווען איר וואלט מיך פרעגן וואלט איך ענטפערן, א נביא איז א קאמבינאציע פון עטליכע פיגורן. ער דארף זיין אזוי, ער דארף זיין א גרויסער דיכטער, נוצט בילדער, ער דארף זיין א טיפער דענקער, ער דארף זיין א שטאטסמאן, און דערצו א גרויסער מאראליסט. ווען איר קאמבינירט אט די פיר זאכן קריגט איר א נביא. ער דארף האבן א חוש פאר דער צוקונפט, א שטארקן חוש פאר דער צוקונפט.

אזוי אז דער נביא ווען זיין פאנטאזיע האט זיך צושפילט און ער האט געזען געוויסע וויזיעס, און מיר וועלן באלד רעדן וועגן איינע אדער צוויי וויזיעס פון ישעיה'ן און ירמיה'ן, האט ער געגלייבט אין דעם, ווייל ער האט געגלייבט, דאס איז דער אני מאמין זיינער, אז די צוקונפט. מיט קאמבינירט מיט מענטשליכע אויפטוערישקייט, גיט דעם עפעקט פון אלמעכטיגקייט, אלמעגליכקייט, יעדע זאך איז מעגליך אין דער ווייטער צוקונפט, יעדע זאך וועט דערגרייכט ווערן. איך וועל אייך ציטירן אפאר ציטאטן פון מיין אני מאמין וואס כ'האב אנגעשריבן מיט יארן צוריק, דאס איז שוין געדרוקט קארגע צוואַנציק יאר צוריק,

אריינפיר צו דעם אני מאמין, און דאס איז אייגנטליך דער קרעדא פון יעדן נביא. איך זאג אזוי, דאס איז אפאר ווערטער, עס איז דריי פיר פאראגראפן, איך גלייב אז ווען עס קומט צום גלייבן דארף מען קיין קארגער ניט זיין, מען מעג זיך פארגינען, ניט זשאלעווען קיין פארבן, קיין קאלירן, קיין פארנעם, קיין פאנטאזיע אנשטרענגונג. און מען קען און מען דארף מאלן דאס בילד אמשענסטן, אמפראכטפולסטן, נישט קווענקלען, ציטערן איבער יעדן ארויפלי, ארויפשטייג, פארגרעסער, הגזמה וכדומה זאכן. וואס העכער די טענער, וואס שפילעוודיגער איז אלץ בעסער. איך גלייב אז די ווייטע צוקונפט האט א גוטן קרעדיט, און מען מעג איר אנטרויען מיט אלע אונזערע שאצן פון טרוים און דיכטונג, ווייל די צוקונפט וועט צאלן מיט הארטע קעש.

אט אין גיהנם פרעגלען זיך אלע רשעים צוזאמען אין א גרויסן קעסל, אבער די צדיקים האט יעדער פאר זיך א גן עדן, יעדערער פאר זיך האט א גן עדן, נאך מער, זיי האבן גאנצע דרײַ הונדערט צען וועלטן, יעדערער פאר זיך. אזוי אינדיווידאליסטיש זענען די צדיקים, אז מען האלט זיי נישט צוזאמען, נאר יעדערער האט זיך פאר זיך גאנצע דרײַ הונדערט צען וועלטן. און אונזער פארשטעלונג וועגן רבונו של עולם איז אויך נישט קיין פארשטעלונג פון א וועזן וואס איז געזעלשאפטליך, ס'איז בלויז ביי די גריכן, אין גריכישער מיטאלאגיע וועט איר זען זייערע געטער זענען געזעלשאפטליך, זיי לעבן אין פאמיליעס, זיי נעמען צו איינער ביים אנדערן די ווייבער, זיי טוען אזעלכע זאכן וואס אונזער רבונו של עולם האט דאס נישט געקענט טון ווייל ער איז אינגאנצן איינער אליין א בחור וואס זיצט אין הימל און האט מיט קיינעם נישט וואס צו טון. אט די פארשטעלונגען צייגן. אייגנטליך, איך וויל זאגן אז צוליב דעם אליין האב איך אזוי צו זאגן א ווידערווילן אנצונעמען סאציאלע לערן, סאציאליסטישע, ווייל די די צוקונפט אידעאל פון דער מענטשהייט איז נישט קיין געזעלשאפטליכער אידעאל נאר א אינדיווידועלער, ווייל אויב מיר וואלטן זיין גענויגט, סאציאל, וואלט אונזער גאט זיין א סאציאלעס וועזן, וויבאלד ער איז אזא אינדיווידאליסט, מסתם איז אונזער אידעאל א אינדיווידאליסטישער, נישט קיין סאציאלער. ווייל אויב מיר מאלן דעם רבונו של עולם, דאס איז דאך אונזער אידעאל, דאס שענסטע, דאס העכסטע, מאלן גיבן מיר אוועק דעם רבונו של עולם, און דאס איז א פאראויסזאג ווי אזוי דער מענטש דארף לעבן. איך האב אייך געגעבן נאר די פאררעדע כדי איר זאלט משיג זיין דעם נביא, ווייל דער נביא וועט אייך געבן פאנטאזיעס,

יעדער זאך וואס איר קענט געבן אויסדריקן עס אין א מאטעמאטישע פארמולע איז פאר א מאדערנע וויסנשאפטסמאן ווירקליכקייט. פארן נביא איז אלץ וואס איר קענט אויספאנטאזירן. און אויב ס'האט א יושר'דיגן אונטערשלאג איז דאס ווירקליכקייט, דאס הייסט דאס וועט זיין ווירקליכקייט אין דער ווייטער צוקונפט. ווען מיר גיין ווייטער איז דער נביא צי ישעי' צי ירמי' צי די איבעריקע נביאים זענען גרויסע אוניווערסאליסטן, ווען איר'ט לייענען ישעי' אדער ירמי'ן וועט איר זען אז אייגנטליך איז ער גארנישט פארנומען מיט די אידן אליין, ער האט צוטון מיט אלע פעלקער. ס'רוב נבואות זענען דאך וועגן אנדערע פעלקער. וועגן ירמי'ן איז אפגערעדט ער הייבט אן גלייך נביא לגוים נתתיך האט ער געגעבן א נביא פאר די פעלקער.

ער איז אוניווערסאל, אוניווערסאליסט, ביתי, בית תפילה יקרא לכל העמים, דאס געבעט הויז פון די אידן וועט ווערן א בעט געבעט הויז פאר אלע פעלקער, איר וועט געפינען פאר יעדן רעפארם טעמפל איז עס אנגעשריבן אינדרויסן. זייענדיג א אוניווערסאליסט איז ער אומגעווענליך, זאל איך זאגן פאטריאטיש, עס וועט קלינגען עפעס נישט ריכטיג, איך וועל זאגן אהבת ישראל'דיג, אין דער זעלביגער צייט איז ער אזוי פארליבט אין דאס פאלק, זייענדיג א אוניווערסאליסט, און ווען ער רעדט וועגן רבונו של עולם און ער זאגט אז אלע פעלקער זענען ביי אים וואס ווי א טראפן אין עמער, א טראפן אין עמער הוואסער, אינזלען, איז א שטייבל מען נעמט עס אראפ, ס'האט נישט קיין ממשות ביים רבי'ן, ס'האט נישט קיין ווערדע. אין דער זעלביגער צייט ווען ער רעדט וועגן אידישן פאלק וועט ער זאגן ביים רבונו של עולם אויף די הענט איז אויסגעקריצט ישראל. איר ווייסט די גמרא זאגט אז דער אייבישטער לייגט תפילין, און וואס שטייט אין זיינע תפילין? אזוי ווי ביי אונז שטייט שמע ישראל, השם אלוקינו ה' אחד, איז ביי אים אין די תפילין שטייט אנגעשריבן ומי כעמך ישראל גוי אחד בארץ, וואו האסטו נאך א פאלק ווי אידן וואס איין פאלק אויף דער וועלט, דאס שטייט אין זיינע תפילין, ביים רבונו של עולם. אבער דא איז נאך א שענערער פסוק, ער זאגט אז הן על כפיים חקותיך חומותיך נגדי תמיד, ער זאגט עס צו ירושלים, אז די מויערן פון ירושלים האלט דער אייבערשטער פאר זיך פאר די אויגן אלעמאל. און מיר זענען אויסגעקריצט ביי אים אויף די הענט, און ס'איז נאך דא א מדרש שיר השירים, זייער א שיינער מדרש וואס ערקלערט עס, און ס'איז זייער אינטערעסאנט ווייל דאס איז דאך געשריבן געווארן מיט העכער טויזנט יאר צוריק, און ווייזט אויס האבן זיי שוין געהאט א השגה וועגן וואס מיר רופן פינגערפרינטס, זעט דער חותם פון אייבערשטן. דער זיגל אויף דיינע פינגער, אויף די פינגער זענען מיר אנגעשריבן דארטן. און אט דאס איז דער פסוק, הן על כפיים חקותיך, זאגט דער מדרש אזוי אז דער רבונו של עולם רעדט עס, און ער זאגט אזוי, די כנסת ישראל האט געזאגט צו מיר, שימני כחותם על לבך כחותם על זרועך, טו מיר ארויף, דאס איז שולמית רעדט עס, די געליבטע, טו מיר ארויף ווי א זיגל אויף דיין הארצן, ווי א זיגל אויף דיין ארעם. זאגט דער אייבישטער, דאס איז נישט גענוג, א זיגל אויפן הארץ איז נישט אלעמאל זעט מען די הארץ, און א זיגל קען מען אראפנעמען, א זיגל אויפן ארעם איז אוודאי נישט גענוג. זאגט ער נאכדעם דער נביא האט געזאגט, דער נביא האט אויך נישט געזאגט ריכטיג, ער האט ציטירט ישעיה'ן, דו זאלסט זיין א צניף מלוכה ביד אלקיך, א דו זאלסט זיין א קרוין, מיר זענען די קרוין פון רבונו של עולם, א קרוין איז אויך נישט גוט, אמאל ווארפט א קיסר אראפ די קרוין, אמאל נעמט מען אראפ אפילו די קאפ מיט דער קרוין, אזוי אז דאס איז נישט, דאס איז אויך נישט גענוג, איז וואס זאגט ער ווי זאל זיין די כנסת ישראל ביים רבונו של עולם הן על כפיים חקותיך דער אייבישטער ציטירט ישעי'ן א צווייטע מאל לויט דעם פסוק אז דו ביסט אויסגעקריצט ביי מיר אויף די הענט און אזוי ווי א מענטש קען נישט פארגעסן נאר איין פינגער פרינט איר ווייסט דאך דאס איז די בעסטע אידענטיפיקאציע מיטל וואס מען ווענדט אן איז דאס איז שוין דא אין מדרש דאס איז אויף דעם פסוק הן על כפיים חקותיך כ'האב דיך אויסגעקריצט ביי מיר אויף די הענט. ציט ביי די הענט אויפן רבונו של עולם זענען מיר, מיר די כנסת ישראל איז דארטן אויסגעקריצט די פינגער פרינט האט ער אונז צו אזא מדריגה פון רופט עס שאוויניזם רופט עס פאטריאטיזם רופט עס פארשידענע נעמען ס'נישט קיין אונטערשיד וועלכע נעמען איר וועט געבן נאר זייענדיג אזוי אוניווערסאל אין דער זעלביגע צייט איז ער צו אזא מדריגה

איך וואלט א וועלן עס זאגן אבער כ'ווייס נישט אויף וויפיל דאס זיך מיר איינגעבן קלאר צו מאכן. מאדערנע וויסנשאפט האלט זיך ביי קופערניקן, האט אנגעהויבן מיט קופערניקן. קופערניק'ס אויפטו איז אז די, ווייסט דאך אז די ערד גייט ארום די זון, נישט די זון ארום די ערד. הגם מיט די אויגן זעען מיר אלעמאל אז די זון דרייט זיך ארום אונז. אבער קאפערניק האט געטענה'ט דאס מאכט נישט אויס וואס מיר זעען מיט די אויגן, דאס איז אן אפנאר, ווייל וויכטיג איז נישט וואס איר אבזערווירט, מען דארף נעמען אין אנבעטראכט דעם אבזערווירער, דאס הייסט מען דארף נעמען אין אנבעטראכט דעם מענטשן וואס באאבאכט. ס'איז נישט די באאבאכטונג אליין קען אייך נישט געבן קיין פארשטענדעניש פון דער זאך סיידן איר נעמט אין אנבאטראכט דעם מענטשן וואס באאבאכט די זאך. דאס איז א וויכטיגער פונקט. דאס הייסט עס אוועקגעשטעלט דעם באאבאכטער איבער דאס באאבאכטן. און ווייס איך העברעאיש איז דא א ווערטל אל תסתכל בקנקן אלא במה שיש בו, קוק נישט אויפן קרוג וואס ס'איז דארטן אויפן קרוג, קוק וואס ס'איז דא אין קרוג. אבער דאס איז נאך אויך נישט גענוג. קוק אויף דעם וואס קוקט אויפן קרוג, דאס איז די הויפט זאך.

איז ווען ער פרעגט אייך טיפער גענומען פרעגט ער אייך וועגן זיך אליין, פארוואס פרעג איך עס פרעגט ער, לכן דארפט איר אים געבן א פסיכאלאגישן ענטפער. א מענטש פרעגט אייך וואס איז די ערשטע סיבה פון וואנעט הייבט זיך אן די וועלט, די אלע פראגעס ווען א מענטש פרעגט ער פרעגט ער אייך באמת פארוואס פרעג איך עס, דאס הייסט איר דארפט אים ענטפערן פסיכאלאגיש. ווייל אין מיט דער וועלט האט עס גארנישט וואס צו טון. איר דארפט נעמען טיפער די זאך, דאס הייסט אינטרעסירט זיך אלעמאל מיט דעם וואס פרעגט, נישט וואס ער פרעגט, און אינטרעסירט מיט דעם פארוואס פרעגט ער עס. ביי קאנטן איז דא א ווערטל, ער זאגט אזוי, צוויי זאכן זענען א וואונדער, און דאס איז ווען איך גיב א קוק זאגט ער אויף די שטערן, דאס איז דער גרעסטער וואונדער, די שטערן אין הימל, און דאס געפיל פון פליכט אין די הארץ פון מענטשן, די געפיל פון טוגנט, פליכט, אז איר זענט, איר זייט מחויב עפעס צו טון, דאס איז די גרעסטע וואונדערבארסטע זאך. האב איך געזאגט אז דער גרעסטער וואונדער איז וואס א מענטש קען זיך וואונדערן, דאס איז די זאך, דאס איז דער גרעסטער וואונדער, ווייל א קאץ וואונדערט זיך נישט, א הונט וואונדערט זיך נישט, א טיש וואונדערט זיך נישט, א טייך העט זיך נישט אוועקשטעלן וואונדערן. וואונדערן מיינט דאך אז איר זעט א זאך און איר נעמט זי נישט אן, איר טראכט זי דארף נישט אזוי זיין, און איר וואונדערט זיך פארוואס זאל עס אזוי זיין, קיינער קען עס נישט טון, בלויז א מענטש קען עס טון. דאס איז דער גרעסטער וואונדער וואס א מענטש קען זיך וואונדערן. דאס הייסט איר דארפט אלעמאל איבערבייגן די זאך, נעמען אלעמאל דעם סוביעקט. קאנט האט אנגעשריבן זיין בוך די קריטיק פון ריינעם גלויבן, די קריטיק פון ריינער פארנונפט, פון ריינעם שכל. מיינע ביכער האב איך א נאמען געגעבן די קריטיק פון ריינעם גלויבן. ישעי' וואס האט געלעבט מיט א זעקס הונדערט יאר פאר אונזער צייט ציילונג, איז געווען אין א צייט וואס ס'איז געווען א אויפבארונג איבער דער גאנצער וועלט, א אויפהערונג, איר קענט כמעט זאגן אז סיי בודא, די לערע פון די אינדוסן, סיי קאנפוצי פון די כינעזער, סיי טאאו וואס איז אויך איינער פון די כינעזער, לאו צי, טאו איז אוועק, זענען אלע תלמידים פון ישעי'ן, אלע תלמידים פון ישעי'ן, ווייל ער האט אוועקגעשטעלט אייגנטליך וואס ער האט געטון, ער האט געטון דאס וואס קופערניקוס האט געטון אין אסטראנאמיע, אדער וואס קאנט האט געטון אין פילאזאפיע, ער האט אוועקגעשטעלט דעם מענטשן קודם כל, דעם גלויבער אוועקגעשטעלט איבער אלץ, און דערפאר איז ער אינגאנצן אנדערש פון די איבעריקע, איר זעט ווען איר לייענט דעם חומש, און איר לייענט אנדערע נביאים וועט איר זען אז זיי זענען געפערליך אויפגעבראכט אויף די געטשען דינער און זיי שרייען און שילטן פאר געטשען דינסט. ישעי' שילט נישט, שרייט נישט, איר ווייסט וואס ער טוט? ער לאכט אפ פון געטשען דינער. וואס איז דער אומגליק אייגענטליך מיט געטשען דינסט? דער אומגליק מיט געטשען דינסט ס'איז א מדרש, די גמרא זאגט אזוי הבוטח בהקדוש ברוך הוא יהיה כיוצא בו, דער וואס גלייבט אין רבונו של עולם וועט ווערן אזוי ווי דער רבונו של עולם. דאס הייסט ווען א מענטש גיבט דיר א בילד פון רבונו של עולם, דאס צייגט אז ער וועט עס ווערן מיט דער צייט, ס'קען נעמען מיליאנען יארן, אבער דאס איז זיין פארשטעלונג, הבוטח בהקדוש ברוך הוא יהיה כיוצא בו, זאל זיין ווי דער אייבישטער, הבוטח בעבודה זרה, מתחייב להיות כיוצא בו, עט ער ווערן ווי דער געטש, דערפאר האבן זיי מורא געהאט פאר א געטש, ווייל וואס איז א געטש? א טויטע זאך, יעצט אז דער מענטש נעמט און פארהערליכט א טויטע זאך, עט ער ווערן טויט מיט דער צייט און די פעלקער וואס זיינען געווען געטשנדינערישע פעלקער זיינען אומגעקומען דערפאר און ער ישעי' ירמיה טענה'ט אלעמאל חי אני לעולם איר האט פארלאזן באר מים חיים איר האט פארלאזן א גאט וואס איז פול מיט לעבן ניט אויסגעקליבן מים חיים און איר האט גענומען בארות נשברים וואס זיי האבן מורא געהאט פארן טויט. ישעי' לאכט אלעמאל אפ, איר וועט ווען איר דורכקוקן גאנץ ישעי' וועט איר זען אז אלע יבושו זאגט ער זאלן זיך דאך שעמען, ער גיבט בילדער, זאגט אט גייט ער ארויס אין וואלד קלייבט אויס א בוים, ברענגט עס אין הויז, א העלפט האקט ער אפ און ווארפט אריין אין אויוון קאכט אפ וועטשערע, די צווייטע העלפט פוצט ער און צאצקעט זיך מיט דעם, מאלט עס אויס, שניצט עס ארום, און נאכדעם גיבט עס א שטעל אוועק אין ווינקל, גיבט זיך א לאז אראפ אויף די קני און שרייט אלה אלהיך און בוקט זיך צו דעם. נארישער מענטש, א האלבן פון האלץ האסטו דאך אריינגעווארפן אין אויוון, די צווייטע העלפט האסטו געמאכט פון עפעס, דו בוקסט זיך אליין צו דאס וואס דו האסט געמאכט מיט די אייגענע הענט. מיט אנדערע ווערטער מיינט עס דער מענטש, דער סוביעקט, טאר נישט שטעלן אן אביעקט העכער איבער זיך. דאס איז די טענה פון ישעיה. און ער זאגט אלעמאל אלע יבושו, מ'וועט דאך לאכן פון אייך, זאלן זיך דאך שעמען, זאגט ער. דאס איז זיין נוסח, ער זאגט קיינמאל נישט אז מ'וועט באשטראפן דערפאר, ער זאגט עס איז נאריש.

יוטאל, אין אמעריקע פרעגט מען אלעמאל וויפיל איז ער ווערט, וויפיל איז ווערט דער מענטש, וויפיל ער האט אין געלט, אין געלט אין באנק, דאס הייסט די געלט אין באנק האלט אים, נישט ער דעם באנק. כ'וויל אויסדריקן עס אין א אילוסטראציע וואס איך האב אמאל געזאגט, מיר מיט אונזער ציוויליזאציע דערמאנען דעם וואס האט געבויט א הויז, איז לכתחילה דארט די הויז געבויט זאל אים באשיצן, אבער אז ס'גייט א רעגן קריכט ער ארויף אויפן דאך און דעקט צו דעם דאך מיט זיך אליין, כדי ס'זאל נישט פאלן קיין פול אויפן דאך אדער דער רעגן.

זיי שטעלן זיך פאר א ספר תורה און אז קומט אריין א תלמיד חכם גיבן זיי אים נישט אפ קיין כבוד, דער תלמיד חכם איז דאך וויכטיגער פאר דער תורה, ער האט דאך עס געשאפן, ער טראגט דאך עס אין זיך, און די תורה איז שוין אביעקטיוו, שוין אביעקטיוויזירט, אריינגעטאן אין עפעס א מאטעריעלע זאך. און דאס איז גאנץ ישעיה, דאס איז דער הויפט געדאנק פון ישעיה, ישעיה איז דער סוביעקטיוויסט פון רעליגיע, ער האט עס אייגנטליך אנטדעקט, דערפאר האט ער אראפגעווארפן צערעמאניאלן, און האט אוועקגעשטעלט אלץ אויפן סוביעקט. נו, וועל איך אנטוויקלען אט דעם געדאנק ווייט. אייגנטליך, די גאנצע סעריע וואס איך האב אייך געגעבן, און דער חסרון פון דער סעריע, דאס הייסט אידישער וועלט באנעם, דער חסרון איז פון דעם, מיר האבן נישט גענוג צייט, אזוי וואס מיר דארפן געבן א קורס פאר א יאר, און מיר גיבן עס אין פיר לעקציעס, פינף לעקציעס צו שעה, דאס איז געגעבן אויפן שפיץ מעסער.

אני זאת בריתי אותם השם, איר געפינט אין ישעי' פסוקים אנכי אנכי הוא מוחה פשעיך, איך איך ער מעק אפ דיינע זינד, איך ער מיינט י ה ו ה, דאס איז דער אנכי השם מוחה פשעיך דארף שטיין, דאס איז די זעלביגע זאך, אני הוא ואין עוד, דער אני הוא, דאס איז דער שם הוויה, דאס איז דער י ק י ה ו ה, דאס איז דער אני הוא, דער אנכי הוא, אני. דער אני, ווייל ס'איז אלץ געבויט אויף א סוביעקט, זיין גאנצע לערע איז געבויט אויף א סוביעקט. און ווי א נביא איז ער אן עקסטרעמיסט, ער גייט אוועק זייער ווייט, ער שטעלט זיך נישט אפ, און ער אנטוויקלט ווייטער אט דעם געדאנק, און ער גייט אזוי ווייט אין זיין פאנטאזיע, אז ער טענה'ט אז לא ירעו ולא ישחיתו בכל הר קדשי, ס'עט נישט זיין קיין שלעכטס אויף דער וועלט. און ווען ער רעדט אז ס'עט נישט זיין קיין שלעכטס מיינט ער נישט בלויז צווישן מענטשן, ער מיינט צווישן חיות אויך, בכלל אין דער וועלט עט נישט זיין קיין שלעכטס. איך וויל זאגן די זעלביקע זאך, די ווינטן וועלן נישט בושעווען, זעלן נישט אנטון קיין צרות, טוען אן גענוג צרות די מענטשהייט. די וואסערן וועלן נישט פארפלייצן, בכלל עט נישט זיין קיין שלעכטס, זעלן נישט טון קיין שלעכטס, די וועלט אלס אזעלכע וועט אויפהערן צו טון שלעכטס, און ער דריקט זיך אויס אזוי, לא ירעו לא ישחיתו כי מלאה הארץ דעה את השם כמים לים מכסים, די גאנצע וועלט, די ערד, וועט זיין פול וויסן, פון וואס? זי'ט קריגן א איך-באוואוסטזיין. וויאזוי דער רמב"ם ווען ער רעדט וועגן ישעיה'ן מאכט ער עס צו קליינגעלט אלעמאל, ער דריקט זיך אויס אזוי אז ס'איז מליצה, אז ס'איז פאעזיע, דאס מיינט גארנישט, אבער די נביאים האבן אזוי נישט געטראכט, דער נביא האט עס גענומען בוכשטעבליך. ער האט זיך פארגעשטעלט אז די וועלט האט א איך. און דער איך, די וועלט, עט דורכגענומען ווערען אט מיט דעם באוואוסטזיין. און ווען ס'עט דורכגענומען ווערען מיט דעם באוואוסטזיין, מיט'ן איך, עט זי נישט טאן קיין שלעכט, ווייל א מענטש זיך אליין וויל נישט טאן קיין שלעכט סיידן ער איז אומבאוואוסטזיניג. און אויב די וועלט זאל ווערען א איך, עט דארט'ן ניט זיין קיין רשעות. קיין שלעכטס לא ירעו ולא ישחיתו בכל הר קדשי, כי מלאה הארץ דעה את השם, די וועלט העט פול ווערן אט מיט דעם באוואוסטזיין, השם שטייט דארטן יו"ד וואו ווער יו"ד ווער ווי מיינט איך-ער, האב איך עטליכע מאל עס ערקלערט, דאס איז די איך רוף עס די עגאסאפישע פארמולע, ס'הייסט ווען דער איך ווערט א ער און דער ער ווערט א איך, דער איך אליין נעמט זיך באטראכטן ווי א דריטן פערזאן, און די דריטע פערזאן נעמט זיך באטראכטן ווי א ערשטע פערזאן, און די צוויי פערזאנען גיסן זיך צוזאמען, ווען די וועלט העט דאס אט דעם. באוואוסטזיין העט קריגן די גאנצע וועלט, העט נישט זיין קיין רשעות אין דער וועלט, די שלעכטס העט אפגעטאן ווערן. איצטער ווען איך גיי נאך ווייטער, און די נביאים זענען עקסטרעמיסטן, איך מיין ער שטעלט זיך ער נישט קיין גייט נישט אויף קיין קאמפראמיסן, אז זיי נעמען א געדאנק דארט פירן זיי עס ביזן סאמע סוף און שרעקן זיך נישט, האבן נישט האבן נישט מורא פאר דעם וואס מיר רופן א אוטאפיע אדער עפעס אזעלכעס, זיי לאזן זייער פאנטאזיע גיין הייך. און זיי פירן דורך זייער געדאנקען. ווען איר'ט זיך נעמען צוקוקן צו דער וועלט, עט איר זען, אז אויסער דעם וואס דארטן איז דא שלעכטס און דאס זאגט ישעיה דאס וועט אפגעשאפט ווערן, האט ער נאך פסוקים וואס ער זאגט אנדערש, ער זאגט, אני בורא שמים חדשים וארץ חדשה, כ'וועל שאפן א נייעם הימל און א נייע ערד, און די נייע ערד און דער נייער הימל וועט זיין אזוי פארשידן פון דאס אלטע, כי לא תזכרנה הראשונות, אז מ'וועט אפילו נישט געדענקען אז ס'אמאל געווען אט די ערד וועלכע מיר זעען און די הימלען מיט וועלכע מיר זענען באקאנט יענע וועלן זיין אזוי פארשידן פון די אז מ'וועט עס גארנישט דערקענען. איז וואס ארט אים אייגענטלעך וואס ארט אים אז די וועלט עקזיסטירט ווי זי איז? איך מיין וואס איז די צרה מיט דער וועלט פארוואס דארף מען שאפן א נייע? אדער פאול זאגט אז די גאנצע עקזיסטענץ דער גאנצער באשטאנד קרעכצט זאגט ער קרעכצט וואס איז די צרה מיט דער וועלט? פארוואס טויג נישט די וועלט? ווען איר עט זיך טיפער אריינטראכטן אין דעם וואס ישעי' זאגט, און ער זאגט נאכדעם וועגן ליכט, און ס'עט דיר ניט זיין, זאגט ער, די זון צו לייכטן ביי טאג, און ס'עט דיר ניט זיין די לבנה צו לייכטן ביי נאכט, דער אייבערשטער עט לייכטן, יוד הא וואו הא, דאס אליין עט לייכטן, מען דארף נישט האבן די זון, מען דארף נישט האבן די לבנה, מען קען זיך באגיין אן זיי. אזוי טענה'ט ער, לא יהיה לך עוד השמש לאור יומם ולא ירח בלילה, מען דארף נישט אט די שמש, דער אייבישטער, דער יוד הא וואו הא דאס אליין האט דער בעל וואנזין עט געבן די ליכט, און מען דארף גארנישט אט די מאטעריעלע ליכט אזוי צו זאגן. זעט אין אין דער וועלט אלס אזעלכע ליגט עפעס אזעלכעס וואס ישעי'ן האט עס שטארק געארט. ס'פאראן א גמרא אין עבודה זרה, דארטן שילדערט זיך ווי די פילאזאפן, די גוי'שע פילאזאפן ווענדן זיך צו די אידישע חכמים און זאגן צו זיי אזוי.

די זון, די שטערן, איז צוליב די פאר נאראנים וועט דער אייבישטער גיין חרוב מאכן א וועלט, דאס איז דער ענטפער, שוטים שקלקלו וועט מען גיין חרוב מאכן א וועלט, מיט אנדערע ווערטער דארטן ליגט דער געדאנק אז מענטשן האבן געדינט צו זאכן וואס זענען נוצליך, זיי האבן קיינמאל נישט געדינט צו זאכן וואס זענען שעדליך, זיי האבן פארגעטערט אפילו בהמות, חיות, אלץ אין דער וועלט אבער אלץ אזעלכע וואס זענען געווען נוצליך, פרעגן ווייטער די יענע פילאזאפן, אויב אזוי. זאל ער פארניכטן די וואס זענען נישט נוצליך און לאזן די וואס זענען נוצליך? נו, א אידישע קאפ ענטפערט צוריק, דער גמרא ענטפערט צוריק, נו, אויב ער עט טון אזוי, עט מען דאך זאגן, עלן דאך די גוים זאגן אז די זיין באמת געטשן, אז די געטשן זיין באמת געטער, און זעט ער האט זיי נישט פארניכטעט, דערפאר טשעפעט ער קיינעם נישט. נו, אבער דאס איז אן ענטפער פאר א בעל גמרא, דאס איז א גאנץ קלוגער ענטפער, אבער זי וואלט, דאס וואלט נישט זיין קיין ענטפער פאר ישעי'. איר זעט, ישעי' האט אוועקגעשטעלט די זאך אויפן אני. דער איך, דער סוביעקט. דער אביעקט איז גארנישט ווערט, דער סוביעקט איז וויכטיגער. אויב אזוי, וואס איז די גאנצע וועלט? איך האב אנגעשריבן א זאך וואס האט געהייסן ארויס פון גן עדן. דאס איז געווען געדרוקט אין די שריפטן, האט זיך אנגעהויבן דרוקן מסתמא אין צווייטן יאר און געגאנגען ביזן פינפטן אדער זעקסטן, איך געדענק נישט גענוי. דארטן שילדערט זיך. ווי דער אייבישטער טענה'ט זיך אויס מיט דער מאמע, מיט תהו ובהו. איז אט די ווערטער מאמע און טאטע פארן רבונו של עולם זאלט איר זיך ניט שרעקן אין קבלה דאס איז א גאנץ געווענטליכע זאך. ווייל אויב איר זאלט אים מאכן אז ער איז איינער אליין ווי כ'האב געמאלדן פארדעם, איז קענט איר פון אים קיין דראמא נישט מאכן, מ'קען נישט נעמען א בחור אן אלטן און אים אוועקזעצן אויפן הימל און שרייבן א דראמא וועגן אים. כדי עס זאל זיין פערסאנע דראמאטיש דארפסט אים געבן עטליכע פערזאנען ארום אים, מוזט אים געבן א שוועסטער, מוזט אים געבן א שכינה, איך האב אמאל געזאגט אין א וויץ, ער האט געזאגט לא טוב היות האדם לבדו, ס'איז נישט גוט פאר א מענטש צו זיין אליין, דערפאר האט ער געגעבן אדם'ן חוה, פארוואס איז ער געבליבן איינער אליין? איז מיר די מקובלים האבן אים אפגעטון א שפיצל, מיר האבן אים געגעבן א שכינה, זאל ער זיך האלטן מיט איר. מיט אנדערע ווערטער, איר זעט, דער זהר זאגט אז ס'שטייט דאך אין שמע ישראל, אדושם אלקינו, אדושם אלקינו, זאגט ער, פאטער און מוטער,

זאל יא שאפן, אבער אזוי ווי זיי האבן די מלאכים זיך גענומען קריגן דערווייל האט השם באשאפן די מענטשן. איך האב געשילדערט מער, איידער ער באשאפט די וועלט איז ער זיך מיישב, און נישט מיט די מלאכים נאר ער איז זיך מיישב מיט דער מאמען, מיטן טאטן, מיטן קדמון, על פי קבלה איז דאס דאס ריכטיג, זיצט די מאמע די תהו ובהו און טענה'ט צו אים, נאטירליך, איר ווייסט דאך א יונגער בחור דער רבונו של עולם אז ער וויל גיין שאפן וועלטן, דאס הייסט ער וויל איבערקערן זאכן וואס איז קיינמאל נישט געווען פאר אים, איז נאטירליך איז די מאמע האלט אז מען דארף עס נישט טון, און דער טאטע האלט אויך, ווייסטו ביי אמאליגע יארן צו האבן די טאטעס און די מאמעס לאנג רעדן וואס גייסטו מאכן רעוואלוציעס קערן וועלטן, זיץ רואיג זיי אזוי ווי ס'איז געווען די וועלט טוט זיך פירן און מיר דארפן נישט האבן קיין נייע זאכן, אויב מיר האבן דאס נישט געטון דארף מען עס נישט, און אויב ס'איז א כאאס איז דארף זיין א כאאס, מען דארף נישט אפטיילן קיין זאך, איר ווייסט דאך די גאנצע חומש איז אנגעשריבן די פרשה איז דאך אנגעשריבן מיט ויבדל'ס ויבדל ה' ויבדל די גאנצע זאך. פאר איר פארדעם'דיגע לעקציע האב איך דערמאנט א זהר אז בעובדא דבראשית הוה מחלוקת, און די גאנצע ארבעט פון בראשית איז א צוטיילונג, ער צוטיילט אלעמאל צוטיילט, טענה'ט ווייל עס איז ג פארדעם איז געווען אור וחשך משתמשים בערבוביה, ליכט און פינסטערניש איז געווען געמישט, ער האט עס גענומען אפגעטיילט, איז טענה'ט דער קדמון וואס טיילסטו פאנאנדער ס'וועט גארנישט ארויסקומען מען דארף נישט טיילן זאל עס זיין אזוי מען זאל נישט וויסן וואו אהין וואו אהער וואו אהין וואו אהער, וואו טאג וואו נאכט, מען דארף נישט האבן די צוטיילונגען, מען דארף נישט סארטירן, מען דארף נישט קיין קלאסיפיקאציעס, מען דארף דאס האלטן, עס איז בעסער אלס א כאאס. איז די מאמע זיצט און טענה'ט צו אים און זאגט צו אים אזוי. טויזנטער יארן שפעטער וועסטו קומען צו די אידן און זיי זאגן לא תעשה לך פסל, מאך נישט קיין געטש. דו אליין מאכסט דאך א געטש, דו ביסט דאך א גאט, יע? וואס איז א גאט? ביסט דאך א גייסט. אויב דו ביסט א גייסט, גיי שאף גייסטער. שאף איבער עפעס, איבער גייסטער. דו ביסט א גאט, שאף העכער ווי א גאט, איבער געטער. וואו קריכסטו שאפן מאטעריע? וואס גייסטו שאפן א וועלט? דאס איז דאך א געטש. דו נעמסט א גייסט און לייגסט עס אריין אין מאטריאלן, אין פראסטע מאטריאלן, אין חומר. דאס איז דאך א געטש. וואס איז א געטש? מען נעמט א אידעע און מען מאכט פון דעם א שטיק מאטעריע. איז דו אליין מאכסט געצ'ן און דינסט צו געצ'ן און דו שרייסט זיי, לא תעשה לך פסל, די גאנצע וועלט דא איז דאך א געץ. אייגנטליך, זי זאגט דאס וואס יענע פילאזאפן האבן געפרעגט די אידישע חכמים. וויאזוי דו מאכסט, דו מאכסט דאך אליין געצ'ן. דערפאר איז ישעיה געקומען צום שלוס אז מען וועט טאקע שאפן א נייע וועלט וואס וועט זיין דורכאויס א סוביעקט. ער האט געפרעגט וויאזוי איז דאס מעגליך? איך קען אייך נישט ענטפערן וועגן די מעגליכקייט פון דעם ווייל עס איז א זאך וואס כמעט מיר קענען עס נישט משיג זיין מיט אונזער שכל, אבער אין פאנטאזיע האט עס ישעי' אויסגעפאנטאזירט, ער וועט שאפן אינגאנצן א סוביעקטיווע וועלט, מען דארף נישט די זון, מען דארף נישט די לבנה, אט דער יהי אור וואס ער האט געזאגט איז גענוג, זאל דאס לייכטן. ס'איז דאך דער זאג אליין, דער שפרוך אליין, בכלל די גאנצע וועלט איז דאך בלויז א מימרא, ס'איז דאך בדבר השם, לעלם השם דברך נצב בשמים, אין הימל שטייט וואס? שטייט דאך בלויז א ווארט. די גאנצע זאך איז דאך בלויז א ווארט, ס'איז דאך א סוגעסטיע, די גאנצע עקזיסטענץ, די גאנצע רעאליטעט איז דאך בלויז אן איינרעדעניש. אויב אזוי קען דאך לייכטן דיין ווארט, וואס דארף מען האבן די זון, דאס איז מיט אנדערע ווערטער, וואס דארף מען האבן מאטעריעלע גיטער, מאטעריעלע זאכן, דאס איז דאך געטשן, דארף מען דאס אינגאנצן אפשאפן, אט די טענה די מאמע, דו אליין דינסט דאך צו געטשן. וואו קריכסטו, אזא דערהויבענע פערזענליכקייט ווי דו, קריכסט אריין אין א דבר אחר, דארפסט שאפן א חזר, וואס דארפסט עס? אויב דו דארפסט מאכן פראסטע גראבע זאכן אזוי טענה'ט זי, דו שאפסט דאך אליין געץ, איז ישעי' אייגענטליך האט דאס איז געווען זיין אידעע, ער שאפט עס אויף, הנני בורא שמים חדשים וארץ חדשה ולא תזכרנה הראשונות, ווייל מען דארף האבן אינגאנצן א סוביעקטיווע וועלט. ס'דארף נישט זיין קיין מאטעריעלע וועלט אינגאנצן. און ער זאגט עס נאכדעם וועגן די זון און די לבנה, מ'דארף עס נישט, אז השם אורך, דער אייבישטער, דאס איז דער יו"ד ה"א וא"ו ה"א אליין, די אבסטראקציע, דאס אליין איז שיינען, מ'דארף גארנישט האבן די מאטעריעלע שיינונג, ווייל ער פארבאהאלט זיך דאך אונטער די נאטור, וואס דארף מען עס? פארבאהאלט זיך נישט. קום ארויס אפן. און דאס טענה'ט ישעי' טענה'ט אז דאס וועט פארווירקליכט ווערן אין דער גאר ווייטער צוקונפט, דאס הייסט מיר וועלן שאפן א וועלט וואס וועט זיין אינגאנצן סוביעקטיוו, ס'וועט גאר נישט זיין, קיין זאך וועט נישט זיין אביעקטיוו. ס'איז גאנץ פאנטאסטיש, און מ'דארף האבן א שטארקע פאנטאזיע, און מ'דארף האבן אסאך גלויבן צו גלייבן אז אזא זאך קען פארווירקליכט ווערן. אבער כ'האב אייך געזאגט פארדעם, מיר האבן דא צוטון מיט מענטשן וואס האבן געהאט זייער א שטארקע פאנטאזיע, זענען געווען גרויסע דיכטער און גרויסע דענקער, און ער האט עס געקענט אויסדיכטן אט די פארשטעלונג. דערפאר איז ער באלד פארעכנט פאר איינעם פון די גרעסטע נביאים און אפשר איז ער איינער פון די גרעסטע פאנטאזיארן, דאס הייסט מענטשן וואס באזיצן פארשטעלונגס קראפט, עד היום איז עס צו באוואונדערן וויאזוי א מענטש קען זיך אויפהייבן אזוי הויך אין זיין פארשטעלונג, ער זאל פארשטעלן אז די גאנצע וועלט וועט אפגעשאפן ווערן און עס וועט געשאפן ווערן א ריינע סוביעקטיווע וועלט. איצט וועלן מיר צוגיין צו ישעיה, ירמיה. ירמיה איז אינגאנצן אן אנדער נביא ווי ער, איז עס, ישעיה איז אזוי צו זאגן עקסטראווערד,

ישעי' איז א געווארענער נביא, ער איז נישט געבארן געווארן קיין נביא. ווייל איז די איינווייאונג וויאזוי מ'האט אים געמאכט פאר א נביא, האב איך אייך געגעבן פארדעם די בילד, ער האט געזען א זאל און די זאל איז געווען מיט רייך און דער אייבישטער איז געזעסן אויף א שטול און עס איז געווען רייך אנגעפילט די הויז און מלאכים זענען דארטן געווען, שרפים זענען געווען מיט זעקס פליגלען און האבן געשריגן קדוש קדוש. ביי ירמי' איז דאס נישטא, ירמי' האט נישט אזעלכע בילדער, ירמי' טענה'ט אזוי בטרם יצרתיך בבטן ידעתיך, איידער כ'האב דיך נאך געבארן, ווען דו ביסט געלעגן ביי די מאמען אין בויך ביסטו שוין געווען א נביא. ער איז געבארן געווארן א נביא, ער איז נישט געווארן קיין נביא, ער איז געבארן געווארן א נביא. און ירמי' איז אויך אנדערש פון ישעי', ווייל ישעי' ווען מ'האט געזאגט וועמען צו שיקן האט ער גלייך געזאגט הנני שלחני, אט דא בין איך שיק מיך, ירמי' וויל נישט גיין. ער טענה'ט בין איך א אינגל וואס ווייס איך צו גיין רעדן צו זיי ער האט געמורא'ט צו גיין רעדן צו די אידן ער האט טאקע געהאט צרות זיי האבן אים פאר'משפט צום טויט מ'האט אים שיער נישט דערהרגעט ווייל ער האט געהאט שלעכטע נבואות צו זאגן ער טענה'ט בכלל אז ער וויל נישט רעדן זאגט ער איך האב געוואלט שווייגן זאגט ער אבער ברענט עס אין מיר ווי א פייער און נישט איך מאן ביי זיי געלט נישט איך בין זיי עפעס שולדיג נישט זיי זענען מיר שולדיג און אלע האבן מיר פיינט. וואס ווילן זיי פון מיר? ווייל ער רעדט, ער רעדט זאכן וואס ער האט נישט געדארפט רעדן, ער איז געווען א דעפיטיסט בשעת מלחמה, ער האט געזאגט אז די אידן וועלן פארלירן די מלחמה, נאטירליך זענען זיי געווען אין כעס בשעת א מלחמה אז ער גייט ארויס און זאגט מ'וועט פארלירן די מלחמה איידער זי הייבט זיך אן, זייט איר דאך א פאררעטער, האט מען אים געהאלטן פאר א פאררעטער, זיי האבן אים שיר נישט פאר'משפט צום טויט. ער איז ער איז פארנומען מיט אן אנדער זאך. זיין נבואה, די ווייטסטע נבואה איז. נישט וועגן דער וועלט, אים אינטערעסירט אייגנטליך ניט שטארק די וועלט, ער רעדט זייער אסאך וועגן אלע פעלקער, ווייל עס איז סיי ישעי' און סיי ירמי', זיי האבן נישט פאראויסגעזאגט דעם חורבן פון דער פון דער מדינה, וואס זיי האבן געטאן, זיי האבן פאראויסגעזאגט דעם חורבן פון אלע פעלקער, און די אידן וועלן אויך דורכפאלן, אבער זיי וועלן בלייבן, דאס איז דער גאנצער אונטערשיד. ירמי' האט פאראויסגעזאגט וועגן אלע פעלקער פון זיין צייט ווייל זיי זיינען געווען ביים ענד פון א עפאכע. יענע עפאכע איז אונטערגעגאנגען, אגב אויף אונזער לשון וואלט עס הייסן א סאציאלע רעוואלוציע, ערב א סאציאלע רעוואלוציע זענען זיי געווען, אלע פעלקער זענען דורכגעפאלן, און ער זאגט נבואות וועגן זיי אז זיי וועלן אלע דורכפאלן, די איינציגע זאך וואס ער טענה'ט אז אידן וועלן נישט דורכפאלן דאס הייסט זיי וועלן בלייבן אייביג. אבער ער איז פארנומען נישט מיט דער וועלט, וואס ער איז פארנומען איז מיט דעם מענטשן. ס'איז פאראן צוויי שטאנדפונקטן בנוגע זאכן. ס'איז פאראן א שטאנדפונקט וואלט איך זאגן פון א לערער. דער לערער איז אזוי. אז ער לערנט א תלמיד און דער תלמיד מאכט א גרייז איז אלעמאל שולדיג דער תלמיד. דאס איז די פסיכאלאגיע פון א לערער. דאס איז די פסיכאלאגיע פון יעדן איינעם וואס לערנט דעם צווייטן. דער מענטש איז אלעמאל שולדיג. איר טרייבט א מאשין, איר האט אן עקסידענט, ווער איז שולדיג? דער דרייווער. אזוי איז אזוי איז אונזער צוגאנג. פאראן אבער א צווייטער צוגאנג, דער צוגאנג פון דעם ערפינדער. ביי יענעם איז פארקערט, דער מענטש איז קיינמאל נישט שולדיג. שולדיג איז די מאשין. אט למשל, איך האב א בוך וואס הייסט דער אידישער וועלטבאנעם, איך ווייס נישט דא איז ער נישט דא, כ'האב אים נישט מיטגענומען. איז ווען איך האב געלעקצערט אין שיקאגא ווען דער בוך איז ארויס, איז מיין פארזיצער געווען א ארבעטער רינג מיטגליד. דער ווארט באנעם איז נישט קיין אזוי פארשפרייטער ווארט, דאס איז דער אידישער וועלט באנעם, האט ער אנאנסירט צום עולם. מיר האבן דא א בוך פון אבא גארדין, זאגט ער, דער אידישער באנעס. איר לאכט? איך האב נישט געלאכט. אז איך האב דאס געהערט, איך האב נישט געלאכט. פארוואס האב איך נישט געלאכט? און מיין פסיכאלאגיע איז אן אנדערע. איך האב געטראכט, אונזער שריפט טויג נישט. פארוואס זאל זיין א מ', א שלאס מ', ענליך צו א ס'? איז ער שולדיג, דער ארבעטער רינג מיטגליד? די שריפט איז שולדיג, ווען מ'וואלט אוועקשטעלן אן אנדער צייכן וואלט ער נישט געזאגט קיין באנעס, ס'איז צו נאנט. אמאל האב איך געקומען צו א אידן האט געהייסן סייעטע, זייער א טשיקאווער איד, זייער א אינטערעסאנטער טיפ געווען, נאר איר ווייסט דאך א איד עם הארץ, זיצט ער ביי דעם סדר האט מיר איינגעלאדנט צום סדר, נאכדעם האב איך געהאלטן געהאלטן א רעדע וועגן יציאת מצרים פאר זיינע אייניקלעך, קינדער, קרובים, זיי קומען אלע פון לאנדן צו בשעת מלחמה, הייבט אן צו זאגן די הגדה אין יארמולקע אין קיטל און ער שרייט כולנו מסוכין הלילה הזה כולנו מסוכין, דארטן שטייט מסובין. נו איז וואס האבן זיי אלע געלאכט? איך האב נישט געלאכט, איך האב געטראכט אונזער שריפט טויג נישט פארוואס זאל א בית זיין ענליך צו א חורף? ווען מען גיבט אים א גוטן צייכן וואלט ער געוואוסט אז ס'איז א בית אז עס שטייט כמעט ענליך צו א כף איז ווער איז שולדיג? ער איז שולדיג וואס ער קען נישט ליינען איז שולדיג אדער יענער ווי מ'דערציילט די מעשה מיט יומם השמש לא יככה איר ווייסט דאך ווען מען איז מחדש די לבנה מיט גרויסע אותיות שטייט דארטן א ישובניק און זאגט יומם השמש לא יבבה. שרייט דער צווייטער ישובניק ס'שטייט דאך יככה. א צווייטע מאל וועל איך קומען זאגט ער ווייטער יבבה. זאגט ער צו אים איך האב דיר דאך שוין געזאגט אז ס'איז יככה זאלסט נישט געוואויר זיין. זאגט ער אז איך האב אפגעיבעבעט מיין גאנצן לעבן זאל איך איצטער נעמען יככה זאל איך זיך דען יבעבען. אט דער יככה און דער יבבה איז אויך איר רעדט ווען איר הערט אים יענער זאגט יבבה וואס טראכט איך איך טראכט בשעת מעשה אז ער איז גאר נישט שולדיג שולדיג איז די שריפט דער בית איז ענליך צו א כף כ'בין אמאל געקומען אין שיקאגא און דארטן איז געווען דווקא א וויכטיגע פערזאן כ'מיין אלס א מענטש איז ער געווען זייער וויכטיג און האט אנגעפירט מיט א קרייז. אין שיקאגא, וואו איך וויל זאגן דעם נאמען, אסאך פון אייך אפשר האבן געוואוסט ווער דאס איז, דאקטאר דאלניק. ער האט אנגעפירט מיט א גרויסן קרייז און דארטן דא א ברענטש אויף זיין נאמען, ער איז געווען זייער א וויכטיגע פערזאן, און זייער באליבט, און א פאלקס מענטש, און גארנישט געווען אזא גרויסער עם הארץ, אבער ער האט געלערנט פון תנך, אין תנך איז דא א ווערטל אגך, ווי דער נביא גייט און מעסט, דאס איז די פלאמעט וואס מען רופט אויף ענגליש, דאס איז אזוי איר וויסט, בליי אויף א שנור און מען מעסט צי די וואנט איז גלייך צי נישט. איז דארטן שטייט אנך, א נ' אויף העברעיש איז אנך, ער האט געלייענט אגך, איך בין געווען דערביי, און דארטן ווערט ווידערהאלט דער ווארט, עס ווערט ווידערהאלט זעקס זיבן מאל אין זעלבן קאפיטל, און ער האט די גאנצע צייט געלייענט אגך און אגך, נו, איך האב געטראכט, וואס איז ער נעבעך שולדיג? א גימל מיט א נ' פארבייט זיך אזוי לייכט ביי אונז אין שריפט אז די שריפט טויג נישט, אין וואס איז ער שולדיג אז אונזער שריפט טויג נישט? אודאי פארהאן צוויי פסיכאלאגיעס, איר זעט? ס'איז צוויי צוגאנגען צו דער זאך. אדער איר באשולדיגט דעם מענטשן וואס האט. אז איר הערט א מענטש רעדט שלעכט ענגליש אדער אן אנדער לשון, וואס טראכט איר? ער קען נישט? איך טראכט אז די שפראך טויג נישט. ווען די שפראך וואלט זיין גוט וואלט ער נישט געמאכט קיין גרייזן. שולדיג איז די שפראך, נישט דער מענטש. וואס איז ער שולדיג? ער האט ארויס קיין פידרעך, ער האט די גראמאטיק. ווייזט דאס אז די גראמאטיק אונזערע טויג נישט. ווייל די גראמאטיק געדארפט זיין אזוי אז ער זאל. פול פרוף וואס מען רופט אויף ענגליש עס דארף זיין געמאכט אזוי אז מען זאל נישט קענען מאכן קיין טעות. איר זעט, ירמי' איז דער נביא וואס ער איז געקומען צום פארשטאנד. ווייסט איר, די אלע נביאים שרייען איינס אז די אידן זיינען זינדיג, זינדיג, זינדיג, זענען אלעמאל זינדיג און אלעמאל שלאגט מען זיי. ירמי' האט גענומען טראכטן, די אידן זענען טאקע זינדיג, דאס איז אמת, אבער אפשר טויג די תורה נישט.

פארוואס איז דער מענטש שולדיג וואס ער איז זינדיג? ער האט דאך געמאכט דעם מענטשן, און אויב ער האט נישט געקענט מאכן קיין מענטשן ווי געהעריג, וואס האט ער טענות צו אונז? וואס וויל ער? אויב ער קען נישט אויפנייען קיין גוטן בגד, איז וואס שרייט ער אויף מיר דער שניידער? איז ער דאך א שלעכטער שניידער, נישט איך, דער בגד איז שולדיג, ער איז דאך שולדיג. ער טענה'ט, איך וועל שליסן מיט אייך א נייעם בונד, נישט ווי דעם בונד וואס איך האב געשלאסן מיט אייערע עלטערן פון מצרים, ווייל און איך האב נישט געהאלטן דעם בונד, און איר האט נישט געהאלטן, מ'דארף האבן א נייע תורה. וואס דארף זיין די תורה די נייע נישט ווי די אלטע, מ'דארף האבן א תורה וואס איז אריינגעשריבן אין הארצן פון מענטשן, אין הארצן דארף זי שטיין נישט אויפן פאפיר, נישט אויפן פארמעט וואס קיינער פאלגט נישט, ווען ער שרייבט אריין די תורה אין הארצן. און ס'פארהאן ביי אים נאך א פסוק וואס ער זאגט, גיבט א קוק אויף די פייגלען פארוואס ווייסן זיי זייערע וועגן און אלץ און ישראל ווייס עס נישט. איר זעט א פייגל ווייס דעם וועג און זי גייט אלעמאל ריכטיג און זי טוט זי זינדיגט נישט און ישראל מיין פאלק זינדיגט איז ווער איז שולדיג? שולדיג איז די תורה דארף האבן א נייע תורה וואס זאל אריין געשריבן ווערן אין הארצן נאר מען פארן געזאגט ער ווייטער און ס'וועט קומען זאגט ער א צייט ווען איינער דעם צווייטן וועט נישט לערנען לא ילמדו איש את אחיו מ'עט מער נישט לערנען איינער דעם אנדערן פארוואס כי כולם ידעו אלע וועלן וויסן די תורה א תורה וואס איר דארפט לערנען ווייסט מעגט איר שוין וויסן פון פארדעם אז זי טויג נישט. ווייל ס'דארף זיין אזא תורה וואס יעדער זאל וויסן נישט לערנענדיג. נישט לערנענדיג דארף ער עס וויסן. שטעל זיך פאר מיר וואקסן, אונזערע קערפערס ווייסן מיר ווי אזוי זיי וואקסן? מיר שטרענגען זיך אסאך אן, מ'דארף גיין אין חדר כדי אויסצואוואקסן? מ'דארף נישט גיין אין חדר פאר דעם. די חדר געגענט די לערער וועלן זיין אין כעס אויף מיר. ס'איז פאראן זאכן וואס מיר טוען וואס מען דארף עס נישט לערנען, אונזער בלוט צירקולירט, האמיר עס געלערנט ווי אזוי זי צירקולירט? זאגן מיר אז די האר וואקסן אויפן קאפ מיינט איר אז איך ווייס ווי אזוי זיי וואקסן? אדער מען דארף לערנען ווי אזוי צו מאכן די האר וואקסן אויפן קאפ? די תורה דארף זיין אזוי מען זאל וויסן נישט לערנענדיג, לא ילמדו. וואס איז די חסרון אין לערנען? אין לערנען איינעם צווייטן? לערנען איינעם צווייטן ליגט א גרויסער חסרון. די חסרון איז אין דעם וואס דער וואס לערנט דעם צווייטן שטייט אלעמאל העכער פארן געלערנטן. איינער לערנט און דער צווייטער איז אומוויסנד. דער, דער תהום וואס ליגט צווישן דעם עם הארץ און דעם תלמיד חכם. אט דעם תהום האט ירמי' געוועלט פארשיטן. אט דעם תהום דארף מען פארשיטן. זעט זיך אין גמרא איז דא זייער אסאך וועגן דעם. ר' עקיבא זאגט, לויט דער לעגענדע איז עקיבא געווען אמאל א פאסטוך און א עם הארץ און אנדערע געווען א געלערנטער. זאגט ער, ווען איך בין געווען עם הארץ, ווען איך כאפ א תלמיד חכם צורייס איך אים אויף שטיקער. קורעו כדג מיך גאר, זאגט ער, ער האט געזאגט ער וואלט אים צוביסן ווי א אייזל, פרעגן די תלמידים פארוואס נישט ווי א הונט, זאגט ער א הונט אז ער בייסט בייסט ער די פלייש ער ברעכט נישט קיין ביין, א אייזל אז ער כאפט דיך אריין אין מויל צוברעכט ער די ביינער אויך, און ער וויל צורייסן א תלמיד חכם אזוי ווי א אייזל. דארטן דא אסאך די נאכדעם פאראן די שנאה צו די פון די עם הארצים צו די תלמידי חכמים איז אין לשער און די תלחמים די תלמידי חכמים זאגן ווייזן ארויס אזא ביטול און אזא שנאה צו דעם עם הארץ אז א שרעק, מען טאר זיי נישט געבן קיין טאכטער פאר חתונה מאכן, ווייל עה דער וואס גיט אוועק זיין טאכטער צו א עם הארץ איז אזוי ווי ער וואלט איר בינדן אוועקלייגן פאר א לייב. ס'איז א משכב בהמה. ארור שוכב עם בהמה זאגט אז מען נעמט א עם הארץ פאר אן איידעם. נאך אזעלכע זאכן אז ס'איז געפערליך. יעצט אפילו געפינען אט די שנאה אפילו נאך אין רמב"ם. ער האט דאך געזאגט אז די פשוטע מענטשן האבן גארנישט קיין עולם הבא, דאס הייסט זיי קענען נישט אריין אין גן עדן ווייל זיי האבן נישט מיט וואס. כדי צו זיין דארטן דארף מען דאך האבן א באזונדערע נשמה, די מושכלות, מען דארף האבן דעם דעם אייבערשטן געדאנק, דעם ריינעם פארנונפט, און אזוי ווי זיי האבן זיך קיינמאל מיט דעם נישט פארנומען, און וואס וועט מען זיי געבן? עולם הבא וועלן זיי גיין, אז ס'נישט, זיי האבן נישט מיט וואס, זיי האבן נישט די כלים, זיי האבן נישט די כלים אריינצוגיין דארטן אין גן עדן. ישעי' ירמי' האט געוועלט אפשאפן אט דעם תהום, דעם תהום צווישן געלערנטן און נישט געלערנטן. משה הייבט אן מיטן לא תרצח, זאלסט נישט מארדן. אייך זעט אויס די זאך זייער פשוט, די זעלביגע זאך איז דער לא תגנוב, זאלסט נישט גנב'נען. אויסען זעהן אויס די געבאטן זייער פשוט, אבער דער אמת איז אז די פארצייטיגע מענטשן האבן געקוועטשט מיט די פלייצעס ווען זיי האבן דאס געהערט דעם ערשטן מאל. פארוואס זאל א מענטש נישט גנב'נען וועלט איך וועלן וויסן. פארוואס קען ער נישט צונעמען פון יענעם ווייל יענער האט געארבעט און געמאכט די זאך. איך ארבעט אויך ווען איך גנב'ע, עס קומט מיר אן לייכט. א גנב קומט ער נישט אן לייכט, ער הארעוועט זיך גוט אן איידער ער קריגט דעם געגנשטאנד, איצטער קומט ער מיטן לא תרצח, אדער ער קומט דארטן עין תחת עין ושן תחת שן, א צאן פאר א צאן אן אויג פאר אן אויג, וואס פאר א זינען האט עס צו געבן אן אויג פאר אן אויג, ס'ווענדט זיך דאך וועלכע אויג, איינער האט א גוטע אויג, איינער האט א שלעכטע אויג, איינער איז האלב בלינד, איינער איז א קורצזיכטיגער, איינער זעט פון ווייטן, וואס הייסט כ'ל אוועקגעבן מיין אויג פאר זיין אויג, מיין אויג איז ווערט צען אויגן פשוט'ע. וואס הייסט שן תחת שן? ס'ווענדט זיך וועלכע צאן? איינער האט א צאן וואס פאלט סיי ווי סיי ארויס ביי אים פון מויל, אדער א פארפוילטע צאן? איך האב א גוטן צאן, וואס הייסט כ'ל אוועקגעבן א צאן פאר א צאן? ווייל דער געדאנק איז דארטן, אלע צענער זענען גלייך, אלע אויגן זענען גלייך, אלע אברים זענען גלייך, זענען זיי טאקע גלייך? וואס איז? שופך דם אדם דמו ישפך, אז ער פארגיסט בלוט? וועלכע בלוט? ס'ווענדט זיך דאך וועלכע בלוט. איינער האט רויטע בלוט, איינער האט ווייסע כמעט, איינער איז געזונט און שטארק, דער אנדערע איז שוואך, וואס הייסט אז איך וויל אים הרג'נען האט ער הרג'נט מיך, פארוואס האט ער זיך נישט געווערט? האט ער דאך קיין כח נישט געהאט, איז דאך א סימן אז איך בין שטארקער, איך בין שטארקער פארוואס טאר איך אים נישט הרג'נען? איז דאך מיין בלוט רייטער ווי זיינע. יעצט זאגט די גמרא דא אז ס'איז געווען צוויי אין מדבר און זיי האבן וואסער בלויז פאר איינעם, נו וואס זאל מען טון? אויב זאלן ביידע טרינקען צוביסלעווייז זאלן ביידע שטארבן, אויב איינער העט טרינקען העט ער זיך ראטעווען, זאגט די גמרא זאלן זיי ביידע שטארבן און נישט טרינקען דאס, די זאגט זאגט דאך ניין, פון וואנט ווייסטו אז דיין בלוט איז רייטער, וואס הייסט פון וואנט ווייס איך, איך זעה דאך אז מיין בלוט איז רייטער, איך האב דאך אים געגעבן די קלעפ נישט ער מיר, איז דאך א סימן אז איך בין שטארקער, און וואס זאל איך אוועקגעבן מיין לעבן פאר זיינע, מיין לעבן איז ווערט צען לעבנס ווי זיינע, ער איז א קראנקער, קוים וואס ער לעבט, ער האלט שוין ביים שטארבן, און איך בין דאך דרייסיג יאר אלט, איך האב נאך צו גיין פערציג יאר, און ער האט אפשר פינף, איז אז איך'ל אים הרג'נען, עט מען הרג'נען מיך, האט עס א זין? וואס איז דאס? וואס א זינען האט דאס? דו ווייסט ניט אז איינער האלט שוין ביים שטארבן? ער האט נאך פינף יאר צו גיין, און איך האב נאך דרייסיג יאר, פערציג יאר, און איך דערהרג'ע, וועלן זיי מיר דערהרג'נען? איך האב דאך נאך אסאך, וואס האב איך צוגענומען ביי אים פינף יאר, און ער וועט ביי מיר צונעמען דרייסיג דערפאר? וואס פאר א זינען האט? איך שטעל זיך פאר אז אמאליגע מענטשן, אז זיי האבן געהערט דעם לא תרצח, האבן זיי געטראכט אז ס'איז ווילד. ס'איז א ווילדער געדאנק. אבער דער געדאנק פון חומש איז אז אלע איברים זענען גלייך. ט'עט גענערט געזאגט. די קריסטן זעצן אויס געגן דעם וואס דארטן אן אויג פאר אן אויג, זיי זאגן אז עס איז נישט יושר'דיג, אבער דער אמת איז אז עס איז גאנץ יושר'דיג, דער געדאנק איז דער אז אויב מען נעמט דיך ארויס אן אויג, נעמט נישט ארויס ביי יענעם צוויי, ווייל ס'רוב טוט מען אזוי, אז יענער וועט דיך אויסהאקן איין צאן, טו אים אויסהאקן אלע ציין, דאס איז דאך דער געדאנק, זאגט ער בלויז א צאן פאר א צאן, מער נישט, דאס איז נישט מער ווי א צאן, דאס איז דאך דער געדאנק.

ס'איז גייסטיקער כח וואס איבערוועלטיגט יענעם. נו, און אז יענער איז שוואך דארף מען אים דערארגענען? אז ער איז שוואך פיזיש דארפט איר אים גארנישט דערארגענען, און אויב ער איז שוואך גייסטיג דארף מען אים אויך נישט דערארגענען, מען דארף אים אויך געבן א מעגליכקייט זאל ער זיך האבן זיינע טעות'ן. יעדנפאלס, די אידעע פון ירמי' איז לא ילמדו, מען זאל נישט לערנען, זיי דארפן אלע זיין געלערנט און אלע זיין גלייך, ווייל דער אנפאנג פון אלע שפאלטונגען אין אונזער געזעלשאפט הייבט זיך אן אויף דעם יסוד פון דער אינטעליגענץ. און דער קריג, אדער די שנאה פון דער אינטעליגענציע צום פראסטן מענטשן. וועגן דעם איז דא אסאך ביכער אנגעשריבן, און איבערהויפט איז געווען אין רוסלאנד געווען איינער מאכייסקי, וואס ער האט געשאפן א גאנצענע לערע וועגן די אינטעליגענץ, געגן די אינטעליגענץ, ער רופט עס אומסטווענני ראבאטשי. ס'איז געווען נאך איינער דארטן, האט אנגעשריבן, שטא טאקאיע, נאקאניעץ אינטעליגענציע. א גאנצע. נע דעס איז דאך שוין נאכגעמאכט מאכייסקין און ס'איז געווען מאכייסקי אנגעשריבן ווי א גאנצע ווערק איינער וואס איז געווען פארשיקט אין סיביר ער האט דאס נאכגעמאכט. עס איז געווען נאך איינער וואס האט געשריבן עטליכע ביכער ס'איז דא אסאך וועגן דעם די פראגע איז די אזוי צו זאגן די גייסטיגע בורזשואזיע דער אינטעליגענט דער געלערנטער דער צוזאמשטויס פון דעם געלערנטן מיטן נישט געלערנטן ירמי' האט גע'חלומ'ט וועגן דער צייט און פאראויסגעזאגט, איך וועל זאגן ס'איז כמעט א העכערע נבואה ווי איבערשאפן די וועלט, ווייל אפשאפן דאס איז וויכטיגער, אפשאפן נאר דעם תהום וואס ליגט צווישן מענטשן פון געלערנטן מיטן נישט געלערנטן. ירמי' איז ארויס מיט דער אידעע ולא ילמדו, מ'זאל מער נישט לערנען, כי כולם ידעו, זיי אלע וועלן וויסן, און די תורה וועט זיין אריינגעשריבן אין הארצן ביי יעדן, און ביי יעדן אין הארצן וועט זיין אריינגעשריבן די תורה, און מ'וועט נישט דארפן מער לערנען ווייל אין לערנען אליין ליגט א חסרון, אין לערנען יענעם ליגט א חסרון, ס'ליגט דער פעלער, דער פעלער איז דער תהום וואס ליגט צווישן דעם וואס לערנט און דעם וואס לערנט פון דעם, דא ליגט דער תהום, און ירמי' וואס האט געטראכט, ובכלל די נביאים אלעמאל וועגן פערפעקציע, איז געקומען צו דער אידעי אז אין דער ווייטער צוקונפט, נישט לערנען, אלע וועלן זיין געלערנט, אלע וועלן וויסן גלייך, און מ'וועט אפשאפן נאר דעם אונטערשיד וואס ליגט צווישן די צוויי. אויב איר ווילט רופט עס קלאסן אדער נישט קלאסן שיכטן אין פאלק צווישן דעם עם הארץ און דעם למדן, און נישט זיין מער כ דער עם הארץ, דאס איז נישט זיין, די גמרא זאגט א עם הארץ אז ער האט צוטאן מיט א למדן איז צום אנהויב נעמט ער עם אן ווי א גאלדענע כלי, נאכדעם נעמט ער עם אן ווי א זילבערנע כלי, נאכדעם נעמט ער עם אן ווי א מעשענע, און נאכדעם נעמט ער עם אן ווי ער וואלט זיין א טאפ געמאכט פון ליים, אז מען צוברעכט עם אין לו תקנה, זאגן זיי, ער האט נישט א, צום אנהויב איז ער א כלי. אַ גילדערנע כּלי, נאָר דעם אַ זילבערנע, נאָר דעם אַ מעשענע, נאָר דעם אַ ליימענע, און אַז ווערט צעבראָכן ווערט פֿון אים אויס אָט דעם טעם, אָט דער, די אָפּטיילונג, אָט די דיפֿערענציאַציע, אָט די צוטיילונג אין דער געזעלשאַפֿט, וואָס ליגט צווישן געלערנטן און נישט-געלערנטן, איז ירמיה האָט געחלומט וועגן דעם, אַז דאָס וועט אָפּגעשאַפֿן ווערן, און די תּורה וועט געשריבן ווערן אין האַרצן, לא ילמדו, אַזוי ווי יענער האָט געזאָגט, לא תּרצח, דער האָט געזאָגט, לא ילמדו, לא ילמדו איש את אחיו. און דאס איז אייגנטליך אט די צוויי נביאים וואס פארנעמען די העכסטן שפיץ פון דער מענטשליכער פאנטאזיע און די געפיל און דעם באגריף וועגן יושר צווישן מענטשן אדער צווישן מענטש און דער וועלט. איך דאנק אייך פאר קומען אין אזא שלעכטן וועטער. רופן זיי אים אנגעשריבן א יעוואנגעליע און עס מיינט גארנישט, זיי האבן גענוצט דעם ווארט, די קריסטן נוצן דעם ווארט די ברית חדשה ווייל ער איז געווען פארן חורבן און זיי זענען אויך געווען פארן חורבן, ער איז געווען פארן ערשטן חורבן זיי זענען געווען פארן צווייטן חורבן, אויך ווען א ציוויליזאציע האט געהאלטן ביים אונטערגיין די אידישע האבן זיי גענוצט דעם ווארט פון ירמי' אין די ברית חדשה אבער ער האט געלערנט אז מען זאל נישט לערנען איינער דעם אנדערן דאס הייסט ער האט פאראויס געזאגט וועגן אזא צייט וואס ס'וועט קומען אז מ'וועט נישט לערנען איינער דעם צווייטן. און האט אויך פאראויסגעזאגט וועגן דעם וואס מ'וועט אריינשרייבן די תורה אין הארצן, און זיי האבן גענומען א פאר פאזיטיווע זאכן, אנגעשריבן א בוך און א נאמען געגעבן דער נייער טעסטאמענט, ווי ס'רוב די פראדוקטן זענען אלעמאל פאלסיפיצירטע פראדוקטן. מיט טויזנט יארן צוריק, מיט זעקס און צוואַנציק הונדערט יאר צוריק האבן זיי עס געזאגט.

אז די תורה זאל זיין אריינגעשריבן ווי זי איז אריינגעשריבן אין א חי, אין א פייגל, ביי ירמיה פאראן א פלאץ אז די פייגלען, ער רופט אן צוויי דריי סארטן פייגלען וואס ידעו מועדם זיי ווייסן זייער צייט און זייערע טואונגען און ישראל ווייסט נישט, איז וואס איז דאס? ס'הייסט ס'דארף זיין אריינגעשריבן אין די נערוון סיסטעם, די תורה דארף ליגן אין קערפער אריינגעבויט, אזוי ווי די, לאמיר זאגן, דער ערשטער געבאט. פרו ורבו איז אריין געשריבן אין די נערוון ביי אונז. ס'איז געווארן א טבע. די תורה דארף ווערן א טבע דארף עס ווערן. ביי אנדערע וואס זענען אזוי איבערגעבן צום לערנען ביי זיי ווערט עס כמעט ווי אן אייגנשאפט. דאס האט ער געמיינט זאל זיין אריין געשריבן אין די נערוון זאל זיין די תורה. ס'דארף ער רופט עס אויפן הארצן. אבער ס'איז אריין געשריבן אין מענטשן זאל זיין אריין געבויט אין מענטשן. דאס האט ער געמיינט. דאס וואס איר זאגט איז נאטירליך. ס'איז פאראן א מעטאד וואס מ'צווינגט ארויף, מ'רופט עס ברעינוואשינג וואס מ'רופט אין ענגליש, זיי צווינגען ארויף די פראפאגאנדע, די אגיטאציע, מ'טשעפעט זיך אן אין א מענטש און מ'מאטערט אים, מ'מאטערט אים, מ'קלאפט אים אין קאפ אריין ביז מ'צעדולט אים אינגאנצן. איר רעדט וועגן דעם? דאס איז א לא תרצח אייגענטליך דאס איז די אויף דעם גייט דער פסוק לא תרצח זיי מארדן פשוט די נשמות פון מענטשן אבער ער האט געמיינט טיפער ער האט געמיינט אז מען זאל אינגאנצן נישט דארפן לערנען אז דאס זאל גיין ווערן א ארגאנישע זאך א ארגאנישע זאך אריינגעבויט ווערן אין ארגאניש. עבודה שבלב. עבודה שבלב. פאנדן. דאס מיינט ער. יע חסידות האט עס געפרובירט אבער זיי, איר ווייסט דאך ווי די אלע באוועגונגען גייען אלעמאל אריבער אין א ווידערשפרוך. זיי האבן אנגעהויבן פון די מאסן, פארהערליכן די מאסן, און זענען געקומען אן צו פארהערליכן די צדיקים. אזוי ווי קאמוניזם האט געטון. זיי גייען אלעמאל אריבער אין ווידערשפרוך. זיי האבן אנגעהויבן דאכט זיך אזוי גוט. ס'איז פאראן א ווערטל. דאס האט געזאגט קאראלניק, האט געזאגט וועגן דעם בארדיטשעווער, יצחק לוי בארדיטשעווער, זאגט ער הייבט אן אלעמאל מיט א שטורעם און ער ענדיגט מיט א זיפץ, ער הייבט אן שרייען צום רבונו של עולם וואס ווילסטו פון פאלק ישראל, וואס ווילסטו, וואס האסט זיך אנגעטשעפעט ויאמר וידבר, נאכדעם ענדיגט ער יתגדל ויתקדש שמיה רבא, ס'איז נאך ערגער ווי אנהייבן מיט א שטורעם און ענדיגן מיט א זיפץ, זיי זענען אריבער אין א ווידערשפרוך, זיי האבן אנגעהויבן צו פארערליכן די מאסן, דער בעל שם. גיין צום פשוט'ן מענטשן אז עבודה איז נאך אלעמען איז דאך עס עבודה שבלב, מען דארף נישט זיין קיין גרויסער למדן צו זיין א ארנטליכער מענטש, מען דארף נישט זיין קיין גרויסער למדן צו זיין ערליך, צו זיין אנשטענדיג, מען קען זיין א גוטער מענטש נישט געלערנט, און אסאך געלערנטע זענען גארנישט אנשטענדיג, די זאכן פאלן נישט צוזאמען, איך מיין זיין א עטישע פערזענליכקייט איז גענוג. דאָס האָבן ג. אַזױ האָבן זײ אָנגעהױבן, און געענדיקט האָבן זײ נאָר מיט פֿאַרגעטערן פֿון די מופֿתים מיט די צדיקים, און אַז דער פֿאָלק קען אין גאַנצן גאָר נישט טאָן, זײ דאַרפֿן אָנקומען צו אים, און ער דאַרף גײן צום רבונו-של-עולם, און גלײַך צום רבונו-של-עולם קענען זײ נישט אָנקומען, זײ דאַרפֿן האָבן אַ פֿאַרמיטלער, זײ האָבן געענדיקט כּמעט מיט קאַטאָליציזם.